משיחת ט טבת תשל ח. ס'איז דאך אור ליום עשירי בטבת, וואס דאס איז דאך ווי ס'ווערט אנגערופן אין פסוק צום העשירי, וואס די ענין פון תענית איז דאך כמבואר בכמה מקומות און אויכעט אין רמב ם אין הלכות תענית, איז דאס כדי צו די ענינים איז עד ענין התשובה, וואס דערפאר איז דאך געווען א מנהג בכמה קהילות וכמה מקומות צווישן אידן אז אין א יום התענית פלעגט מען צוזאמען קלייבן זיך בבית הכנסת ובבית המדרש און הערן דברי כבושים, וואס אף על פי התענית איז דאך די קריאה בתורה מער ניט ווי בשלושה, און אויכעט בבוקר זאגט מען דאך ניט די הפטרה.

אבער אף על פי כן ווי מען זעט דאך בפועל איז דאך אינו דומה די התעוררות דערפון וואס דער וואס ער איז מפטיר זאגט די הפטורה וכל העם שומע דעם נוסח הקבוע אין כתבי קודש אין ישעיה אין דעם נביא הגאולה התשובה והגאולה און זאגט עס בלשון הקודש.

ערשט אינדערפרי כדי צו דערמאנען על כל פנים וועגן די מנהג וואס דאס גופא זאל מעורר זיין את השומעים אז דארט וואו מען קען אויספירן אז על כל פנים בקצרה לאחרי תפילת המנחה זאל מען זאגן אפאר ווערטער פון דברי כבושים אדער על דרך זה א מזמור פון תהלים המתאים לעניינים כאלו. אט דארט וואס מפני טירחת הציבור וכיוצא בזה, ובפרט דאס איז דאך א יום מלאכה כמדובר לעיל, ובפרט נאך אין די מדינות אלו וואס דאס איז דאך די ימים קצרים ימי טבת פון תקופת טבת, איז דאך דעמאלט על כל פנים זאל מען זיך במחשבה זיך דורכטראכטן אט דעם ענין פון דברי כבושים, וואס מחשבה

און די מחשבה בפני עצמה ווי ער איז מבאר דארט בארוכה און הקדוש ברוך הוא מצרף די מחשבה מיט די מעשה ווערט עס א דבר שלם, איז אויכעט דא אין דערויף בדוגמא ווי מ'זאגט דאס בנוגע צו עניינים גשמיים השלך על השם יהבך והוא יכלכלך, האט דאך געטייטשט דער אלטער רבי אז בשעת ס'איז דער בטחון איז ווי ס'דארף צו זיין, ביז אין אן אופן אל השלך על ה' יהבך, אי והוא יכלכלך, אט שטעלט דער אייבערשטער אייכעט צו די כלים אין וועלכע ס'זאל זיין און חל זיין און אראפקומען די ברכה בגלוי בטוב הנראה והנגלה, דערפון איז אייכעט פארשטאנדיג בנוגע צו עניינים וואס זענען פארבונדן מיט רוחניות.

וואס אט דעמאלט וועט עס זיין א דבר שלם, און אט דעמאלט האט מען דאך אייכעט די הבטחה ווי ער מסיים אין הלכות תענית, אז ימי הצומות האלו יהפכו לששון ולשמחה, לימים טובים און אייכעט לששון ולשמחה. און ווי גערעדט אמאל בארוכה וואס לכאורה.